ער האָט איבערגעלאָזט די יאַטקע זײַנע מיט די העק, קלעצער און װײַבער און געריבן זיך די הענט פֿון נחת. אַ קאַלב איז דאָס? האָט ער געשריגן. אַ ביק! װי יעך בין אַ ייִד געבױרן! אין זעלבן טאָג נאָך, טאַקע אין צום גדליה אַלײן, האָט רב זײנװיל מוליכער, דער זעלבער רב זײנװיל, װאָס האָט באַהאַלטן קאָנטראַבאַנדע בײַ קונע שמשׂ אױפֿן גוטן אָרט, אַװעקגעפֿירט דעם גאַנצן עולם צו דער גרענעץ. מען האט זיך נישט געקענט דערווארטן ביז מען וועט קריגן פון דער פאליציי גרעניץ צעטלען. די מינוט האט געברענט. ר' זיינוויל האט זיך געזעהן מיט'ן וואכמייסטער פון דער גרעניץ וואך, אפגעצאלט אים א רובל פון א קאפ און אפגעמאכט מיט אים אז ער אליין, דער וואכמייסטער, זאל שטיין אויף דער וואך. דער וואכמייסטער האט זיך געדינגען. ער האט נאך געוואלט פון ר' זיינוויל'ן א פעסעלע עסטרייכישן גליוויין, פאר די סאלדאטן זיינע, און פאר זיך א זילבערנעם רובל אויף א מיידל. אן א מיידל זיינוול, האט ער גע'טענה'ט, וועל איך הערן ווי מען גייט, ביי גאט. ר' זיינוול האט אפגעדינגען א האלבן רובל פון מיידל'ס לוין, און דער וואכמייסטער האט אנגעפאטשט. עטליכע שעה צייט איז דער עולם געלעגן אין די פויערישע שייערן אין דער פינסטער און זיך שטילערהייט געקריגט.

זיינוויל'ס גוים די גרעניץ פירער האבן געשאלטן געשפיגן. שווייגט, פארשאלטענע, מען וועט נאך דערהערן האבן זיי געבורטשעט. אינמיטן נאכט האט זיינוויל אלעמען דורך א טייכל דורכגעפירט. דער וואכמייסטער האט קיין איין פלוסק אין וואסער נישט געהערט ווי עס איז געווען אפגערעדט. שוין קירע! האט זיינוויל מוליכער געזאגט ווי מען נאר מען איז אריבער אויף יענע זייט ברעג. ציט אראפ די שטיוול און טריקנט אויס די נאסע פיס. אבער די אידן האבן אים אפילו נישט געהערט, זיי האבן זיך גלייך געלאזט צום קליינעם דארפישן עסטרייכישן וואקזאלעכל וואס בליצט מיט מיט א נאפט לאמטערן אין דער פינסטערניש. זיי זענען אלע אריין אין איין וואגאן פון דער שמאלער עסטרייכישע באן און גענומען זיך קריגן אויפן קול אזוי א גאנצע נאכט ביז סאמע ניעשעווע. א גאנצן טאג, פון באלד אינדערפרי אן, האבן די ביאלאגורער אידן ארומגעבלאנקעט איבערן ניעשעווער הויף און נישט געקענט זיך דערשלאגן צום רעבן. ישראל אביגדור האט קיין שום גוטס פון די דאזיגע ביאלאגורער געסט נישט ערווארט, און ער האט זיך נישט געאיילט זיי אריינצולאזן. מ'קען נאך נישט האט ער געענטפערט בייז שפעטער מארגן די נעשעווער וואס האבן אזוי גע'חלש'ט דעם גאנצן וועג צו קומען שוין אין רבינ'ס הויף האבן גלייך דא אראפגעלאזט די נעזער עפעס האט געשמעקט מיט מרה שחורה אין רבינ'ס הויף מיט אבלות פונקט אזוי זענען די גארביצער געווארן ביי זיך האפערדיג זיי האבן גלייך אויסגעזוכט אין נעשעווע עטליכע אייגענע מענטשן גארביצער חסידים און געפראוועט א סעודה'לע לחיים האבן זיי זיך געווינטשן מיט קוראזש מען זאל הערן גוטע בשורות. קונע שמש און זיין טאכטער ציוויע האבן געלעבט א טאג. פייביש מאיר האט פון דער הויפישער קיך געשיקט זיי פון אלעם גוטן, גענזענע פולקעס און הינערישע פופיקלעך. זיי זענען געזעסן אויפן הויף ביים פלומפ דער טאטע מיט דער טאכטער

קצבֿישע לומדות, אין אָפּשאָבן פֿיס, אין רײניקן מאָגנס, און ער האָט בײַ זײ שטאַרק אױסגענומען. זײ האָבן אים אונטערגערוקט פֿון בעסטן און שענסטן. בלױז רב שכנא האָט זיך אַרומגעדרײט אַ בײזער, אַ צאָרנדיקער. ער האָט נישט געגעסן, נישט געטרונקען, נאָר כּסדר גערײניקט די נאָז און זיך אױפֿגעגעסן אַ לעבעדיקער, װאָס מען לאָזט אים נישט אַרײַן צום רעבן. אַ וועלט איז נישט הפקר, האָט ער געברומט אין דער מאָגערער באָרד אַריין. ניין! פאַרנאַכט-צו האָבן דעם רעבנס זין זיך גענומען אַריינמישן אין דער זאַך. ישראל אַביגדור, האָבן זיי געפייערט, דאָס איז נישט קיין יושר צו לאָזן פרעמדע אידן זיך וואַלגערן. ישראל אַביגדור, מירן זען, ווער איז דאָ באַלעבאָס אין נעשעווע. ישראל אַביגדור האָט אַ בליק געטאָן אויף די קינדער מיט אַ פּאָר פאַרזשמורעטע אייגעלעך.

אבער אין די ווערטער פון רבינ'ס זין האט ער דערפילט א נייעם טאן, א תקיפות. זיי האבן געקריגן לשון, האט ער א טראכט געגעבן. ער האט גלייך דערשנאפט אז עפעס איז נישט פרייליך אין הויף. אז דער ביאלאגארע דיין, דער שמויגער, האט עפעס דא פארקאכט א קאשע. א מיסע קאשע. אז אלנפאלס איז איצט נישט די צייט צו מלחמה האלטן מיט דעם רעבנס זין, דערמיט קען מען קיין סאך איצט נישט אויפטאן, און ער האט פארביסן די ליפן און געברומט, איך לאז דען נישט די פרעמדע אריין, איך טוה בלויז דעם רעבנס ווילן, איך. און טאקע באלד דערויף האט ער שוין גענומען צונויפרופן די ביאלאגארע אידן און געהייסן זיי ווארטן פאר דעם רעבנס טיר. אריינגעלאזט האט ער דעם עולם איינציגווייז. אויבן אן איז געזעסן דער רבי ר' מיילעך, זיין פנים איז געווען פארכמורעט אבער לעבעדיג, גרייט צו מלחמה. גארנישט ווי אין די לעצטע יארן. פון ביידע זייטן זענען געזעסן דרײַ רבנים. קודם כל דער שטאטישער שאלות פסקנער די מינקות, און צוויי פרעמדע רבנים וואס זענען געקומען קיין נעשעווע אויף ראש השנה צום רעבן. אן א זייט, פארטיפט אין א ספר, איז געזעסן דער צוריקגעקומענער.

חלילה, נישט נחום, דער מאן פון מיין טאכטער, דער זון פון קדושים, נאר גאר איינער עפעס א יאשע, וואס מען רופט אים קאלב, פון דער שטאט ביאלאגארע אין רוסיש-פוילן, דער מאן פון אן עגונה. דו שטייסט פארן בית דין פון דריי רבנים, קאנסטו זאגן בהן צדקי דאס וואס דו האסט געהאט די העזה צו זאגן בית מדרש אין ראש השנה פאר טויזנטער אידן? יא, האט געזאגט ר' שכנא דיין פעסט, דער רבי האט זיך ארויסגעבויגן פון זיין שטול ארויס, זאג נישט אין די וועלט אריין, קוק גוט אן ר' נחום'ען וואס זיצט דא פאר אונז און זאג אים דאס אין די אויגן אריין. ר' שכנא איז צוגעגאנגען מיט גרויסע שפרייזן צום שווארצן איד וואס איז געזעסן ביי א ספר, ער האט אויף אים א בייזן בליק געווארפן און גערעדט צו אים מיט אזא כעס, פונקט ווי דעמאלט ווען ער האט גערעדט צו יושע קאלב ביי ר' מאיר'ל דעם רב אין ביאלא-גארע, איך זאג, בהן צדקי, פארן בית דין פון דריי, האט ער געזאגט, ווייזענדיג מיט א שפיציגן פינגער דעם צוריקגעקומענעם אין די אויגן אריין, אז דער, וואס זיצט דא, איז יאשע, וואס מען רופט אים קאלב, פון דער שטאט ביאלאגורע, דער אונטער שמש פון בית מדרש, וואס קהל האט אים חתונה געמאכט מיט דער טאכטער פון קונע שמש, און אין דער נאכט פון דער חתונה איז ער פון איר אנטלאפן און זי איבערגעלאזט אן עגונה.

נאך דעם דיין האט ישראל אביגדור איינציגווייז אלע אנדערע ביאלעגארע אידן אריינגעפירט. צום ערשטן האט מען אריינגערופן די גארביצער חסידים. איינער נאכן אנדערן איז צוגעגאנגען צום רעבנס טיש, איינגעקוקט זיך אין צוריקגעקומענעם און אויסגערופן, יאשע! יאשע קאלב! די רבנים האבן זיך איבערגעקוקט. אין זייערע אויגן איז געווען שרעק. בלויז דער צוריקגעקומענער איז געבליבן רואיג.

אביש קצב האט אזא ווילדע פרייד ארומגענומען דערזעענדיג דעם איד וואס מען האט געהייסן זיך איינקוקן אין אים אז ער האט זיך פארגעסן ווי ער איז און גענומען שרייען אויפן קול ווי אין ביאלאגורע אויפן מארק א קאלב איז דאס! א ביק! ווי יעך בין א איד געבוירן! דערביי האט ער אפילו געגעבן דעם צוריקגעקומענעם א פאטש מיט דער האנט איבער דער קני. יאָשע קאַלב, אַ ריח אין דײַן טאַטנס טאַטן אַרײַן! אַלע האָבן גלײַך אַ קרעכץ געגעבן. ישׂראל אַבֿיגדור האָט דעם הױכן, געזונטן קצבֿ אָנגענומען בײַם קאָלנער און מיט אומגעריכטן כּוח אים אַרױסגעװאָרפֿן. בלױז דער צוריקגעקומענער איז געבליבן זיצן רויִג. ישׂראל אַבֿיגדור האָט אַרײַנגעלאָזט זי, דעם שמשׂעס טאָכטער, אַלײן. איר פֿאָטער האָט געװאָלט מיט איר מיטגײן, נאָר ישׂראל אַבֿיגדור

וואסערע סימנים קענסטו געבן אז דער איד איז דיין מאן? ציוויע האט נישט געענטפערט. דו מאן! האט זי געהירזשעט. דו יאשע! קום דא פארן ביאלאגורע! היהיהי! זי האט זיך צוגעשפארט צו אים, געכאפט אים פאר א האנט. ווידער זענען אלע דרײַ רבנים פארציטערט געווארן. בלויז דער צוריקגעקומענער איז געזעסן רואיג ווי נישט אים מיינט מען.

א איד וואס קען בלויז זאגן תהלים האט דער דיין געענטפערט. ביים רבי'ן האבן אלע בינטלעך מאכיגע האר פון זיין באוואקסנקייט געלאכט. איך זאג עדות פארן בית דין האט ער געזאגט אז ר' נחום מיין איידעם איז א למדן א גרויסער און א בעל מקובל. די רבנים זענען געזעסן אומבאוועגליך. ישראל אביגדור האט ער גערופן, דערצייל פארן בית דין אלץ וואס דו האסט געזעהן און געהערט פון ר' נחום'טשען ווען ער איז צוריק געקומען אין הויף. ישראל אביגדור האט זיך אוועק געשטעלט פארן בית דין און געזאגט פייערליך אין עשרת ימי תשובה פארן בית דין פון דריי רבנים, פאר מיין רבי'ן און פאר אלע אידן זאג איך עדות אלץ וואס איך ווייס, אן פארהוילעניש

דער רבי האט געשיינט. ביי יעדן נייעם סימן האט זיך זיין האריקייט אלץ מער אין א שמייכל צעצויגן. די רבנים זענען געזעסן מיט אפענע מיילער פון דערשראקנקייט און חידוש. בלויז דער צוריקגעקומענער איז געזעסן א רואיגער, אן אומבאוועגליכער ווי די גאנצע צייט. צום סאמע סוף האט דער רבי געהייסן אריינפירן זיין טאכטער אליין. ער האָט זי נישט גערופֿן סערל, װי שטענדיק, נאָר רב נחומס װײַב, כּדי צוצוגעבן איר חשיבֿות. אַלעמענס אױגן האָבן זיך געטראָפֿן בײַם אױסרופֿן די דאָזיקע װערטער. אין שטוב איז געװען שטיל, אַזױ טױב שטיל, אַז קײנער האָט אַפֿילו נישט געאָטעמט. בלױז דאָס זשומען פֿון אַ פֿליגישן זיװג האָט געהורזשעט איבער דער טרוקענער שױב. זי איז געקומען א בלאסע סערל, נאר א זיכערע, גרייט צו מלחמה קעגן אלע וואס ווילן ביי איר צונעמען דעם שווייגנדן מאן אויף וועלכן זי האט פופצן לאנגע יאר געווארט. מיט גלייכע טריט איז זי צו צום טיש, אפגערוקט זיך א טריט צוריק כדי נישט צו שטיין צו נאענט פארן בית דין. דער רבי האט זי געהייסן זיך צוריק דערנענטערן צום טיש. טאכטער, האט ער געזאגט ווייך, ווי ער האט נאך קיינמאל מיט איר נישט גערעדט, די אידענע וואס שטייט אין ווינקל, די טאכטער פון א שמש און א קברן פון ביאלאגורע אין רוסיש פוילן, זאגט אז ר' נחום דיין מאן איז נישט נחום, נאר איינער יאשע קאלב, וואס האט מיט איר חתונה געהאט אויפן בית עולם בשעת א מגיפה און דערנאך זי איבערגעלאזט אן עגונה. זאג פארן בית דין אלץ וואס דו ווייסט וועגן דיין מאן ר' נחום, קיין זאך פארהויל נישט.

מיט אַ ווילדע גיכקייט, מיט אַ צעקאָכטקייט פֿון אַ קו, וואָס רײַסט זיך פּלוצלינג אָפּ פֿון איר שווערע טעמפּקייט און לאָזט זיך לויפֿן, שטויסנדיק אַלץ וואָס שטייט אין וועג, מיט אַ אומגעלומפּערטע האַסטיקייט, וואָס לאָזט זיך פֿון קיינעם נישט אָפּהאַלטן, וואָס טרעט אַלץ איבער, שפּרייטנדיק אַרום זיך הייסן אָטעם, באַגער און לוסט צום קאַמף.

ביי דער טיר האט ער איר נאך געגעבן אזא שטויס מיטן פוס פון הינטן אז זי איז אריינגעפאלן מיטן פנים גלייך אין דער הויפישע בלאטע. און דער רבי ר' מיילעך האט זיך אויפגעהויבן פון ארט א צארנדיגער, א בייזער, און א קלאפ געטאן אין טיש אויף אלע פארזאמלטע, ארויס פון מיין שטוב! אלע זענען דערשראקענע ארויס. דער רבי האט נאכגעשריגן, אויסרייסן מיטן ווארצל וועל איך יעדן וואס וועט נאר איין שלעכט ווארט זאגן קעגן מיין איידעם ר' נחום. קיין ברעקל אלטקייט האט זיך נישט געהערט אין דעם שטארקן צארנדיגן קול. פאר דער טיר איז געלעגן צביה מיט דעם פנים אראפ צו דער ערד און געוויינט. וויפיל דער פאטער אירע האט זי נישט געפריווט אייננעמען האט זי זיך נישט געלאזט. איר קול האט דערמאנט אן דעם וואויען פון א הפקר'דיגן הונט אין דער נאכט.

גרושות און אפילו בחורים וואס זענען א בעלן אויף א דיינות, אן דעם פאטער האט מען נישט געוואלט רעדן, און זי האט אים באשוואוירן מיט אלע שבועות ער זאל רחמנות האבן אויף אירע אויסגעוויינטע יארן און אהיימקומען. ר' שכנא האט נישט געוואלט וויסן. קהל אליין האט אים גענומען צוריקרופן קיין ביאלא-גורא. אלע חסידים, שונאים פון ניעשעווע, האבן אנגעהויבן איצט פון אים האלטן א וועלט און געוואלט אים מאכן פאר רב אין שטאט. זיי האבן אים גערופן, געקלאגט זיך אז ס'איז נישטא ביי וועמען א שאלה צו פרעגן, און אויב ער וועט נישט קומען צו דער צייט, וועט מען מוזן אויפנעמען אן אנדערן, כדי נישט צו לאזן א אידישע שטאט חלילה הפקר, ווי א סטאדע אן א פאסטוך.

זיי האבן אים געווארפן טליתים אין קאפ אין די בתי מדרשים, נאכגעשריגן אים אין גאס, גע'מסר'ט פאר די פאליציי. זיין ווייב האט אים נישט געוואלט שיקן פון די היים דאס אלטע טוליפל, און ער האט געציטערט פון קעלט אין זיין צעשיטן אטלאסענעם כאלאט. אויך איז ער געווען אן וועש, אן א גראשן אין קעשענע. אבער דאס אלץ האט אים נישט אפגעהאלטן פון זיינס ער האט זיך געשלעפט פון שטאט צו שטאט, איינגעבעטן זיך ביי בעלי עגלות זיי זאלן אים לאזן זיצן אויף א פאס נאפט אויף א הארטן זאק זאלץ. ער איז געגאנגען צופוס, גענעכטיגט אין בתי מדרשים, געהונגערט, און געפירט מלחמה קעגן ניעשעווע, קעגן גרויסן, שטארקן, מעכטיגן ניעשעווער הויף. א צעווייטיגטער, א צארנדיגער, א געפרוירענער, מיט א נאז רויט ווי טשוויק,

זיינע באהאלטענע ליכט אונטער דעם בעלעמער און זיינע אל מלא רחמים'ס צו אכצן גראשן פאר א שטיק. רבי, האט ער געזאגט ביי יעדן רב צו וועלכן ער איז געקומען, דאס בין איך קונע שמש פון ביאלאגורע און דאס איז מיין טאכטער די עגונה, דאס ווייב פון יאשע קאלב, וואס דעם ניעשעווער רעבנ'ס טאכטער האט איר צוגענומען דעם מאן. צבֿיה האָט זיך געלאָזט באַטראַכטן אַ שײַנענדיקע און געהירזשעט צום הונדערטסטן מאָל, מײַן יאָשע קאַלב, נישט רבינס טאָכטער, הי-הי-הי! געפֿאָרן איז קונע שמשׂ אין װעג גאָרנישט װי רב שכנא דער דײן. פֿון די פֿילע יאָרצײַטן אל-מלא-רחמימס, פֿון די ליכט װאָס ער האָט באַהאַלטן און פֿאַרקױפֿט, פֿון די ארץ-ישׂראל-פּושקעס פֿון װאַנען ער האָט מיט אַ דראָט געלט געשלעפּט, פֿון די גאָלדשטיקלעך װאָס ער האָט גענומען, פאר אויסבאהאלטן קאנטראבאנד אויף דעם גוטן ארט, און פון אלע איבעריגע קהל'ישע פארדינסטלעך האט ער אסאך געלט געהאט קונע שמש. אין זיין וואטעוון לייבל וואס ער האט געטראגן סיי ווינטער סיי זומער האט ער א מטמון מיט געלט געהאט איינגענייט, און ער האט זיך מיט זיין טאכטער גוט אין וועג אויסגעריכט. ער האט זיך געקויפט א שעפסן פעלץ א ווארעמען און א פעטן וואס האט זיך געהערט מיט א שארפן גערוך פון ווייט. די שטיוול זיינע האט ער געלאזט אויסבעטן מיט פעלץ און מיט פאטקעוועס באשלאגן זיי זאלן זיך נישט אויסרייבן. אויך האט ער פון שטרוי וואס ער נוצט אין זיין מתים שטיבל אויסגעפלאכטן באלאטשן, שטרויענע קאלאשן אזעלכע פאר זיך און פאר צביה'ן.

מיט דער גאַנצער שמשׂישער פּראַקטישקײט האָט ער זיך געגרײט אין װעג, געגרײט זיך צו אַ װעג, אַ לאַנגן, אָבער אַ זיכערן. אױף קײן אײן מינוט אַפֿילו איז ער נישט געװען מסופּק, אַז ער װעט אים, דעם יאָשע-קאַלב, צוריקברענגען צו זײַן טאָכטער צבֿיה. ער האָט געװוּסט, אַז װען ער פֿאַרלײגט זיך אױף עפּעס, פֿירט ער עס אױס. פונקט ווי דעמאלט אין ביאלאגורער בית מדרש ווי נאר ער האט אים דערזעהן דעם יאשען און אהיים גענומען צו זיך האט ער דערפירט צו א שידוך צווישן דעם פרעמדן און זיין טאכטער דורכגעפירט זיינס פאמעליך ביסלעכווייז אזוי איז ער זיכער געווען וועט ער אויך איצט זיינס דורכזעצן צונעמען אים פון ניעשעווער הויף און צוריק ברענגען אים צו זיך אויפן בית עולם צו זיין צביה'ן מען דארף נאר טוהן א זאך פאמעליך, נישט געאיילט, נישט ברענען אזוי ווי דער שכנא דיין, גענוג צייט איז דאנקן גאט דא אויף דער וועלט. ער האט זיך געקענט אן עצה געבן ר' קונע שמש, ער איז קיינמאל נישט צוגעגאנגען אויפן מארק דינגען אן ארט אין א בעל-עגלה'ישע בויד, ער קען זיי די בעל-עגלה'ס, ער ווייסט וואסערע אויסרייסערס זיי זענען, ער האט גענומען א שטעקן אין האנט צביהן נעבן זיך און געלאָזט זיך גיין מיטן שלאַך. ערשט אין וועג, ווען די באַלעגאָליס זענען דורכגעפאָרן מיט זייערע גרויסע אָנגעשטאָפּטע בוידן און געטראָפן די פיסגייער, האָבן זיי זיי מיטגענומען פאַר גראָשנס. מילא, האָט קונע געזאָגט קאַלט, אַז סיי ווי סיי פאָרט איר, וועל איך זיך מיטכאַפּן צוזאַמען מיט מיין טאָכטער אַביסעלע. אי איר וועט טאן א מצוה אידן, העלפט א אידן אין וועג, אי איר וועט נאך כאפן ביי מיר עטליכע גראשן. אוועקגעזעצט האט ער זיך תחילת אויף א שפיץ אויף אן עק ברעט ער זאל זיך גארנישט אנזעהן, ביסלעכווייז האט ער זיך אריינגעריקט אלץ מער און מער צווישן די אנגעפאקטע פארשוינען, געמאכט זיך באקוועם, פונאנדערגעשפרייט זיך אזוי אז באלד איז איינער א איד אינגאנצן אַרויסגעפֿלויגן פֿון זײַן אָרט, און רב קונע איז געלעגן ברייט און געשנאָרכט. רב ייִד האָט דער אַרויסגעוואָרפֿענע געוועקט, געריסן אים, וואָס האָט איר זיך צעלייגט ווי אויף אַ הסב־בעט צום סדר, רב ייִד, לאָזט מיך זעצן זיך! נאָר קונע איז געווען טויב, ער האָט געשנאָרכט מיט גרויס הנאה. פונקט אזוי האט ער אין יעדן שטעטל אויסגעפונען זיך א גאסטהויז, א ווינקל צו שלאפן. וואס דארפן מיר דען, האט ער געזאגט מיט א רחמנות פנים, א באנק, א שטיקל ווינקל, אבי דעם קאפ אנצושפארן. נאך איידער די באלעבאסטע האט זיך אומגעקוקט, האט ער שוין זיך אויסגעזוכט שטרוי און אויסגעבעט זיך. דערנאך האט ער געבעטן א שטיקל קישן, דערנאך עפעס אן אלטן פעלץ זיך צוצודעקן, ווייל מיט דעם אייגענעם פעלץ איז אים א שאד געווען, און צום סוף איז ער גאר געלעגן אין א בעט, איבערגעדעקט מיט א פערענע איבערן קאפ. מיט עסן פלעגט ער זיך אליין פארזארגן. ער איז ארומגעקראכן איבער די מערק, געקויפט אביסל קארטאפל, ביי די יאטקעס איינגעהאנדלט א גרייזשל א מציאה, א לעבער, און געבעטן די פרעמדע באלעבאסטע זי זאל צולאזן צביהן צו דער קיך אפקאכן א לויט פלייש. דערפאר האט ער געהאלפן צוהאקן א שטיקל האלץ, זיפצנדיג דערביי פרום אידישליך, און נישט געלאזט דער באלעבאסטע אריינשיטן פון איר זאלץ אין זיין עסן אריין. זאַלץ, באַלעבאָסטעשי האָב איך אײגנס, האָט ער געזאָגט זיס, אױפֿבינדנדיק אַ ברודיק לײַװנטן זעקעלע, אַ ייִד דאַרף שטענדיק פֿירן זאַלץ מיט זיך. מערסטנס האָט ער, קומענדיק אין אַ שטעטל, אַראָפּגעכאַפּט זיך גלײַך צום גוטן אָרט און געהאַלטן אַכסניא בײַם באַגרעבער.

אין א סך ערטער האבן אים גאר אידן גענומען צו זיך אויף שבת. פראסטע אידן וואס ביי זייער גאנצן פארן צו גוטע אידן האבן זיי אינערליך א שנאה צו די אלע מיוחסים אין זייד און אין סאמעט, האבן דערפילט די עוולה וואס ווערט אין א גוט אידישן הויף אפגעטוהן צו א פראסטן מענטש, אן ארעמאן, און דערפאר האבן זיי גענומען צו זיך אויף שבת קונען און זיין טאכטער און זיי געגעבן פון שענסטן און פון בעסטן. קונע האט דערפאר צום הונדערטסטן מאל דערציילט די גאנצע מעשה מיט יאשע קאלב און מיטן ניעשעווער הויף, דאס האט די בעלי בתים אסאך פארגעניגן פארשאפט. מען האט אפילו פארבעטן צום טיש קרובים און פריינד זיי זאלן אויך הערן און הנאה האבן.

און ביי רבנים איז געזעסן ר' שכנא דיין און געטון זיינס. אויף די שבת'דיגע טישן איז געווען אנגעגרייט פון שענסטן און בעסטן. אבער ר' שכנא האט זיך קוים צוגערירט צו עפעס. ער האט פון אלץ איבערגעלאזן, נישט געוואוסט וואס ער עסט, וואס מען דערלאנגט אים צום טיש. ער האט צעהן מאל איינגעטינקן דאס זעלבע שטיקל חלה אין זאלץ, אפגעשאקלט עס און ווידער אמאל איינגעטינקן, ער האט אויפגעגעסן די פעטרישקע פון די יויך, פארגעסענדיג גאר אליינט אז ער האט עס נישט ליב. דאס עסן איז ביי אים געווען א אפקומעניש, אן עול. פונקט אזוי איז ביי אים געווען דאס זמירות זינגען, זיין קאפ איז געווען פארנומען מיט איין זאך, מיט יאשע קאלב, און מיט דעם ניעשעווער הויף. ווידער און ווידער האט ער אנגעהויבן אויפס ניי דאס אייגענע, ער האט זיך געקאכט, געווארפן מיט די הענט, געכאפט זיך ביי דער בארד, געשנייצט מיט א פייף די נאז, געשאטן מיט ספרים. א וועלט מיט ספרים איז געלעגן אין זיין אלטן פארדארטן קאפ. די אויגן האבן געפייערט, געשפריצט פונקן. רב שכנא האבן אים רבנים געבעטן, לאזט עס אפ ביז שבת צונאכטס, שבת דארף א איד זיך נישט אנטוהן קיין עגמת נפש, נעמט רב שכנא א שטיקל פיש, נאר רב שכנא האט אפילו נישט געהערט א וועלט איז נישט הפקר האט ער געשטורעמט, ס'נאך דא ברוך השם א תורה ביי אידן, אידן גבירים האבן אים אפילו גענומען טשעפען, דיין האבן זיי געזאגט, אפילו דער סמבטיון רוהט אין שבת און איהר נישט? ר' שכנא האט זיך נישט באליידיגט, ער האט גארנישט געהערט וואס מען רעדט צו אים. אלץ וואס האט זיך נישט אנגעהערט מיט ניעשעווע און מיט יאשע קאלב איז גאר צו זיינע אויערן נישט דערגאנגען. ער האט נישט גערוהט, נישט געשלאפן, נישט געגעסן, נאר געלאפן פון בית מדרש צו בית מדרש און געהאלטן דרשות קעגן ניעשעווע. ער האט אויפגעהעצט פראסטע מענטשן, נישט געלאזן רוען רבנים און לומדים,

אַ פֿלאַטערנדיקע, געטראָגן זיך איבער װעגן און שטעגן און געברענט געצונדן. קודם-כּל האָט ער אױפֿגערודערט די רבנים. זײ האָבן שױן לאַנג קײן נחת נישט געהאַט פֿון די גוטע ייִדן, די רבנים אין גאַליציען װי אין רוסיש-פּױלן. צו פֿיל האָבן זיך די רעבעס גענומען מישן אין רבנות. זײ האָבן אָנגערײצט די חסידים קעגן די רבנים, זײ האָבן אומעטום אַרײַנגעפּאַקט אײגענע אײדעמס, קרובֿים, אייגענע מענטשן. אין די גאליצישע שטעט האבן זיך די רעבעס נישט באנוגנט בלויז מיט די רביסטווע, נאר אויך געוואלט האבן דעם כבוד פון זיין רב. זעלטן אז עמיצער פון זיי האט געקענט פסק'ענען א שאלה. אבער דאס איז קיין אפהאלט נישט געווען. דאס האט געטון א איד וואס קען לערנען א מינקת. און דעם טיטל געלט און כבוד האט געהאט דער רבי, וואס האט דער אם זיינער געגעבן בלויז עטליכע רייניש. דער ניעשעווער האט די רבנים די גרעסטע צרות אנגעטוען, אומעטום אריינגעפאקט משפחה, דאס האט די רבנים שטארק פארדראסן, זיי האבן פון אלעמאל געהאט א בייז הארץ אויפן ניעשעווער, און די מעשה יאשע קאלב האט זיך זיי גוט אונטערגערוקט, עס האט זיי נישט געלאזט איינזיצן אויף די ווייכע שטולן. בריוו פון ביידע זייטן גרעניצן האבן אנגעהויבן גיין פון רב צו רב, לאנגע בריוו מיט שאלות ותשובות. גרויסע טיטולן האט מען זיך געשריבן איינס ס'אנדערע, טיטולן וואס פארנעמען ביז צען שורות קליינעם רבנישן כתב. צום ערשטן זענען ארויס די גרויסע רבנים די גרויסשטאטישע די מחברים פון א סך ספרים. דער פרעמיסלער גאון דער שאגת הדוב האט דער ערשטער אוועקגעשיקט אן אנגעפיקעוועטן בריוו

געשריבן אלץ מיט קליינע פיצינקע אותיהלעך וואס נאר מתנגדים שארפע קעפ שרייבן אזעלכע, האט זיך דער געשריי פון בער אונטערגעשריבן מיט עטליכע שורות זידלערייען אויף זיך אליין. פון מיר האט ער זיך געחתמעט, דער צעטראגענער ווארים נישט מענטש, דער ארימאן אין תורה, דער נידריגסטע פון די נידריגסטע, דער קליינער און יונגער,

עס זענען געגאנגען בריוו פון מאהילעוו ביים דניעפר קיין קראקע ביי די ווייסל, פון לעמבערג קיין דינעבורג, פון פרעשבורג קיין בריסק דליטא, נאך די גרויסע רבנים האבן גענומען שיקן זיך בריוו איינער דעם אנדערן, כלערליי קלענערע, קליינע און פיטשינקע רבנים'לעך, מען האט זיך באווארפן מיט טיטולן, געהאגלט מיט שבחים, געשיט מיט פשעטלעך און געצאצקעט די האנטשריפט יעדע ווארט א בריליאנט. די פאסט צווישן ליטע און פוילן, גאליציע און רייסן, בעמען און ירושלים האט געהאט ארבעט. אפילו רבנים פון גויאישע שטעט, פארווארפענע לומדים פון פאריז, לאנדאן, פראג און פעטערבורג זענען אריינגעשלעפט געווארן. אויך רבנים ספרדים פון סאלוניקי, סטאמבול, אידן וואס שרייבן זיך אונטער חכם האבן זיך אין אין זייער באזונדערן לשון קודש געלאזט הערן. פון די רבנים איז עס אריבערגעגאנגען צו די לומדים, צו די חסידים, מתנגדים, פראסטע לייט און בעל מלאכות. אידן האבן אויפגעהערט לערנען, האנדלען, ארבעטן, דאווענען אפילו. מען איז געווען פארנומען מיט ניעשעווע. גארביצער חסידים מיט ניעשעווער חסידים האבן זיך געפאטשט, געשאלטן, נוקם געווען זיך איינער אין אנדערן. איינער האט דעם צווייטן אויסגעדינגען א זעקל קארן אין מארק, אביסל פלאקס ביי א פויער, א פור האלץ אין גאס. מען האט זיך געלייגט אין חרם, אפגעלאזן צווישן זיך שידוכים. טאטעס האבן געצווינגען אויסגעגעבענע טעכטער צו גט'ן זיך מיט זייערע מאנען וואס זענען געווען שונאים פון שווער'ס רבי'ן. ניעשעווער האבן נישט געוואלט עסן פון דער שחיטה וואס עס שעכט א גארביצער. און גארביצער האבן נישט געוואלט פרעגן א שאלה ביי א רב א ניעשעווער, וויין צו קידוש האט מען נישט געטארט קויפן ביי א שונא ווייל ער איז געווען אזוי טרייף ווי א גוי'אישער, אויפן בית עולם אפילו האט מען נישט געלייגט קיין ניעשעווער נעבן א גארביצער. פון די מענער איז די מחלוקת אריבער צו די ווייבער. ביים איינקויפן אין מארק און ביים דאווענען אין ווייבער שיל, ביים קאכן און באקן, ביים פליקן פעדערן און ביי שטריקן זאקן, האבן זיי נישט אויפגעהערט מאלן מיט די מיילער, גלאצן מיט די אויגן, אויסטראכטן ליגנס, זאגן גוזמאות און קריגן זיך. עגונות פון אלערליי עלטער און שטאנד האבן גענומען ציטערן, פלאטערן, אלטע האפענונגען פון פארלאזענע ווייבער וואס האבן שוין לאנג אן זייערע פארשווינדענע מענער פארגעסן, האבן מיטאמאל אויפגעוואכט, עגונה'שע הערצער האבן גענומען קלאפן. דער נאמען יושע קאלב האט געעגבערט, געבויערט. אפשר איז ער גאר מיינער? האט זיך ווייבער געבאמבלט אין קאפ. אפשר? אפילו די וואס האבן קיין שום מעגליכקייטן נישט געהאט צו טראכטן וועגן דעם, האבן פונדעסטוועגן געפילט זיך אומרואיג, געוואלט זיך פילן אומרואיג. פאר לעצטע געלטער האבן ווייבלעך גענומען פארן קיין ניעשעווע, ארום געוואלגערט זיך וואכן אין הויף, ביז מען וועט אים זעהן, דערזעהן דעם וואס ווייזט זיך נישט, וואס זיצט פארשלאסן אויף זיבן שלעסער, נאר וואס א וועלט רעדט פון אים. ישראל אביגדור האט געטריבן די עגונות פון הויף, ער האט אפילו א גוי געדינגען וואס זאל זיי מיט א בעזעם פאריאגן, זיי זענען צוריקגעפארן מיט ליידיגע קעשענעס און מיט נאך ליידיגערע הערצער. אבער אסאך האבן גענומען שרייען מאכן קולות אז דאס איז זייער טאקע זייערער אז מען זאל זיי צולאזן צו אים, זייערע קוויטשיגע קולות האבן די אויערן געלעכערט. ווייבער פון מאנען זענען געווען אומרואיג, געקוקט מיט דערשראקענע אויגן יעדע אויף איהרן צי ער גרייט זיך נישט צו אנטלויפן, טאמער איז א יונגערמאן א סוחר'ל נישט צו דער צייט צוריקגעקומען פון א יריד, איז שוין א ווייבל ארומגעלאפן א פארסמ'טע און געמאכט פיסקלעך. ווייבער גאבעטעס האבן געהאלטן אויפ'ן אויג יעדן פרעמדן מאנסביל וואס קומט פון א שטאט, יעדן אורח, צי ער איז נישט אמאל אן אנטלאפענער פון אן עגונה. ווי נאר עס פלעגט אין שטעטל אראפקומען א פרעמדער, א וואיאזשאר מיט מוסטערן, אן אגענט פון ניימאשינען, אדער א רייזענדער פון א פארזיכערונגס געזעלשאפט, האבן גאבעטעס אים גלייך געכאפט, און א ווייבל אן עגונה האט שוין אין אים דערקענט איהרן. די יונגעלייט פלעגן שרייען, בעטן זיך, שווערן זיך, אז זיי ווייסן נישט פון קיין פתרון און קיין חלום. אבער די גאבעטעס האבן נישט געהערט. קצבים, די שטענדיגע שונאים פון מענער, שארלאטאנעס און זינדיגע, האבן דעם פארשוין געכאפט, געפירט צום רב, אויסגעטוהן ביזן לייב און געזוכט סימנים, צייכנס. אפילו צו ארעמעלייט און מגידים האט מען זיך געטשעפעט. צווישן די אויפגעקלערטע און אפיקורסים איז געווען ששון ושמחה, קליין שטעטלדיגע משכילים, יונגעלייטלעך אויף קעסט, נגידישע בחורים האבן געשיקט צו די העברעאישע זשורנאלן קיין רוסלאנד לשון קודש בריוו פול מיט מליצות און פסוקים וועגן דער מעשה קאלב און וועגן די קריגערייען אין די שטעטלעך. געענדיגט האבן זיי אלע מיטן פסוק פון דער מגילה וכדי בזיון וקצף, און אונטערגעשריבן האבן זיי זיך אלע מיט משונה'דיגע נעמען פון נביאים און גרויסע העלדן פון תנך. גאליצישע אידישע לערער האבן באשריבן די זאך אין ווינער צייטונגען אין זייער א געהויבענעם פאעטישן דייטש מיט ציטאטן פון לעסינג און שילער.

א מאראליש ליד וואס טאקע דער זעלבע לערער האט פארפאסט און אלע האבן עס גוט געקענט. די ניימאשינען האבן גאר בעסער געקלאפט ביי אלע שניידערס און נייטארינס ביים שיינעם ליד פון דעם בראדער פארפאסער. אויך גוטע אידן, שונאים פון ניעשעווע האבן נישט גערוהט. נישט נאר אין גארביצע, נאר אין אלע אנדערע הויפן האט מען דערלעבט א נקמה אין ניעשעווע. צופיל חסידים האט ער געהאט דער ניעשעווער, צו גרויס איז ער געווען, זיי האבן געקוואלן פון נחת איצט. א שיינע מעשה אט דער ניעשעווער בעל מופת האט זיך געלאזט אפנארן פון א קאלב. סוף זייט עלף, המשך זייט צוועלף.